ווידערשטאנד, א שטארקע ווידערשטאנד. נאר מ'איז שוין ארויס אויף עם חיים ליבערמאן און מ'האט געמאכט געוואלדן, און ס'איז זיך געשאפן א אומאנגענעמע סיטואציע. אבער דער אמת איז אין זיינע ווערק, ער מאלט דאך נישט קיין קריסטן. ער מאלט דאך דעם אנפאנג פון קריסטנטום. דער אנפאנג פון קריסטן דאך נישט קיין קריסטן. זענען אלע אידן דארטן נישט געווען קיין איין גוי. איר ווייסט ווען די גוים זענען געקומען? אז מ'האט געדארפט שטארבן זענען זיי אלע געווען אידן, אז עס איז געווארן א גייענדיגער געשעפט אז מ'איז געווארן בישאפס זענען אלע געווארן גוים, נישטא קיין איין, זיי האבן אלע אידן ארויסגעטריבן. דעם איינציגן מאל וואס אידן האבן עפעס פון קריסטנטום איז אש און ערב יום טוב וואס מיר פארקויפן זיי סחורה צוליב קריסמעס, דאס איז די איינציגע זאך וואס אידן האבן געקראגן פון קריסטנטום. אז ס'איז כל זמן דער קריסטנטום האט זיך געפונען אין א לאגע וואס מ'האט געדארפט זיין מארטירער, זענען זיי אלע געווען אידן. אבער ווי ס'איז ארויס א קירכע, ס'האט זיך געשאפן א קירכע, די פאטערס פון דער קירכע, נישטא קיין איין איד. ס'וועט שוין זיין סעינט אגוסטין, סעינט זשאן דזשעראם, ס'זאלן דארטן זיין אלע, קיין איין איד איז שוין נישטא דארטן, זיי האבן זיי אלע ארויסגעטריבן. זיי האבן זיי א נאמען געגעבן אביונים, זיי האבן געהייסן טאקע אביונים, זיי האבן געזאגט זיי זענען אביונים אין גייסט, זיי האבן געביטן שבת אויף זונטאג כדי פטור צו ווערן פון די אידן, זיי האבן זיי אלע ארויסגעטריבן, ווי איך האב געזאגט פארדעם, כל זמן מ'האט געדארפט שטארבן איז דארטן געווען דער איד, אבער אז ס'איז געווארן א גוטער געשעפט, ווער דארף האבן דעם אידן, האבן זיי ארויסגעווארפן אלע אידן, די דאזיגע זאך איז אייגנטליך פארקומען אין רוסלאנד, כל זמן מ'האט געדארפט זיך הרג'נען פאר די רעוואלוציע זענען געווען דארטן אן א שיעור אידן, אבער אז ס'איז געווארן א ביזנעס האט מען ארויסגעווארפן כמעט אלע אידן, דארטן געבליבן א פאר, א פאר איז פארט דארטן געבליבן דאכט זיך קאגאנאוויטש, איין איד איז געבליבן דארטן, מ'איז אלע אוועק פון דארט, ווייל מ'דארף זיי שוין נישט. מען דארף אידן צום שטארבן, אבער אז ס'קומט צום לעבן קען זיך דער גוי אן עצה געבן אן אונז. ער מאלט דאך נישט קיין קריסטן אין אונזער צייט פון ווארט, ער מאלט אידן. נאר, זיין חסרון באשטייט אין דעם וואס ער מאלט זיי ווי דער יעוואנגעליום מאלט, אט דא ליגט דער חסרון. ער נעמט אידן און מאלט זיי נישט ווי א איד דארף זיי מאלן, און דערפאר באקומט זיך א טשיקאווע שילדערונגען דארטן אויב איר נעמט דער מאן דער נאזארין, דער מאן פון נצרת, דער גאנצער בוך איז אנגעשריבן לויטן יעוואנגעלי, א שרייבער טאר נישט אראפגיין פון זיין ליניע, דאס הייסט ער מוז זיך האלטן ביי רעאליסטישע שילדערונגען, און אויב ער איז נישט קיין רעאליסט קען ער זיין א סימבאליסט, ער קען טון וואס ער וויל, אבער ער טאר נישט מאלן קיין ניסים, דאס וואס מען רופט האגיאגראפיע, באשרייבונגען פון צדיקים, דאס מעג טון א רעליגיעזער בוך. און אויב איר מיינט אז דער יעוואנגעליום מיט זיינע מופתים דארטן איז נישט אידיש דערפאר ווייל דארטן איז דא אן א שיעור מופתים איז דאס אויך גארנישט, ווייל אויב איר'ט ליינען דעם יעוואנגעליום און איר'ט האלטן דערביי די שבחי הבעל שם טוב איז דאס כמעט צוויי ביכער וואס זענען די זעלביגע די זעלביגע זאך דא און דארטן האט איר די זעלביגע מופתים. דער בעל שם איז ארום געפארן און געהיילט און באוויזן מופתים, איר ווייסט דאך פון די אלע זייטן וואס. ווען איך וואלט אייך דערציילן א צענטל פון די חסידישע מעשיות וואס איך האב זיך אנגעהערט פון חסידים וואס זיי מיר דערציילט ווי פאקטן, זאכן וואס איז נישט געשטייגן נישט געפלויגן, וואלט איר זאגן אז דער יעוואנגעלי מעג זיך שעמען לגבי זיי, דארטן איז עס אויך נישטא. א חסיד האט מיר דערציילט און נישט דערציילט פאר מעשיות ווי מיר דערציילן עס פאר לעגענדע, דערציילט פאר מעשה שהיה א מאן איז געווען א מאן ביי א ווייב און ער איז אוועק געפארן ערגעץ און ער האט געדארפט פארן איבערן ים, בקיצור די פרוי איז געקומען די די פרוי איז געקומען צום רעבן און געבעטן עפעס זי ווייסט נישט וואס פאסירט מיטן מאן, בקיצור מ'האט געהייסן דער רבי האט געהייסן אריין טראגן א עמער וואסער און דער רבי האט פארקאשערט דעם ארבל און האט אריינגערוקט די האנט און האט ארויסגעשלעפט דעם מאן פון עמער און ער האט זיך געטרינקען אין ים. נו איר גלייבט עס נישט? זאגט איר פרובירט עהם זאגן דעם חסיד אז איר גלייבט נישט ער האט עס דערציילט ווי א פאקט ער האט נישט דערציילט ווי א לעגענדע. און אזעלכע מעשיות דערציילן נאך דעם חידושי הרי"ם דער וואס האט געגרינדעט די גערער די גערער דינאסטיע, געווען א גרויסער געלערנטער, איך מיין אין תלמודיש, ר' איטשע מאיר, דער תלמיד פון קאצקער, א חסיד האט מיר דערציילט, זאגט ער, ווען ער איז געווען אין ווארשע אויף נאוואליפקע, איז ער ארויס, ער האט גערעדט אין לערנען, איז ער אראפ פון באלקאן און אוועק איבערן גאס און געקומען צוריק, נו, וואס, ס'קאסט אים טייער? איך מיין דעם חסיד, ס'קאסט דאך אים נישט טייער. אזעלכע מעשיות געפינען זיך אין יעוואנגליע נישט, ס'איז נישט שטארקער פון יעוואנגליע, און דער שבחי בעל שם טוב אז איר וועט לייענען זיי זענען די זעלביגע זאך. איז איצטער אז איר וועט מיר פרעגן ווי אזוי איז אש געקומען אט צו די טשיקאווע שרייבאכצן זיינע, דאס הייסט, טון זאכן וואס א שרייבער טאר נישט טון, מאלן מופתים, ניסים, וואס א שרייבער טאר עס נישט מאלן, דער יעוואנגליע קענעסאן דערציילט אייך אז ס'איז געווען דארטן דריי טויזענט מענטשען מ'האט געדארפט עסן און ס'איז געווען דריי פישלעך און אפאר ברעקלעך האט ער זיי אלעמען אנגעקארמעט און נאכדעם זענען זיי אלע זאט געווארען און נאכדעם האט ער גענומען קלייבן וואס איז פון זיי געבליבן די שיריים פון רעבן האט מען אנגעקליבן דריי קערב און ס'איז געווען פול מיט מיט עסן איז אין יעוואנגליע אז איר לייענט עס גאנץ גוט כ'מיין איר האט זיך א מופת פון א רעבן וואס ווילט איר אבער אז אש מאלט עס. ווייסט איר דאך אז ער גלייבט נישט. ער וועט דאך מיר נישט אפנארן. און ער קען דאך זיך אליין אויך נישט אפנארן. ער דער גרויסער קינסטלער קען מאלן גאנץ שיין. דאס מעגט איר זיך פארלאזן אויף אים. און איבערהויפט ווען ער גיט די בילדער ווען מען עקספלאטירט די קליינע קינדער דארטן ווי אזוי מ'ארבעט אין די הוטעס איז דאס וואונדערשיין צו לייענען זיינע בילדער. ער איז א גרויסער מייסטער. אבער ער לייגט דאך. ער ווייסט דאך אז ער לייגט. אדער אז ער מאלט אז ווי אזוי מאריע ווערט שוואנגער פון א מלאך, זי באדט זיך און עפעס ווערט עס דאס וואס זי זעט עפעס אזעלכע און זי ווערט שוואנגער, וועמען בלאפט ער? ער ווייסט ווי אזוי א פרוי ווערט שוואנגער, זאל ער נישט דערציילן קיין מעשיות, אש ווייס עס גאנץ גוט, איז וועמען נארט ער? זיך אליין? מיר? וואס? דאס הייסט מיט אנדערע ווערטער ער פאלסיפיצירט זיינע ווערק, ער האט זיי פאלסיפיצירט, ער האט גענומען זיין גרויסן טאלאנט און פאלסיפיצירט די ווערק. און דאס דארף א שרייבער נישט טון, ווייל דא מיר ארט נישט וואס אש עט טון אלס א מענטש. ווען איר'ט מיר זאגן אז אש האט זיך בא'גנב'עט וועט עס מיר ווינציג וואס ארן, ווייל ווילאנג עט אש לעבן? ער'ט לעבן פֿינף און זיבעציק יאר, ער'ט לעבן אַכציק יאר, ער'ט לעבן נײַנציק יאר, דאך נישט אייביג גנב'ענען. אבער די ווערק בלייבן דאך. דא איז די זאך, די ווערק. א מענטש טאר נישט זינדיגן געגן זיין פאך. אז איר'ט מיר זאגן אז איך האב געהאלטן א שלעכטע לעקציע עט עס מיר פארדריסן ביז טויט אויב איר'ט זאגן אז איך טויג אויף כפרות ארט עס מיך נישט מיר ארט בלויז דער לעקטאר מיר ארט מיך נישט ס'איז פאראן זייער א שיינע גמרא ס'איז א גמרא אין יומא דארטן שילדערט זיך אזוי איר ווייסט דארטן אין דעם מזבח פלעגט מען דארפן אראפ נעמען די אש אלע טאג דארטן פלעגט מען דאך ברענען אסאך קרבנות פלעגט מען אלע טאג אראפ נעמען די אש דעם אראפ נעמען די אש האט זיך גערעכנט אזוי פאר א זכי'. א געוויסע פריווילעגיע פאר די יונגע כהנים, און דארטן ביים מזבח איז געווען אזא לייטערל, אזא טרעפ, האבן זיי געלאזן צוויי יונגע כהנים לויפן אויף די טרעפלעך, יעדער האט געוואלט צולויפן דער ערשטער און פארדינען די מצוה פון אראפנעמען די אש. איר ווייסט אודאי וואס איז א כהן נאך אלעמען? א כהן האט זיך פארנומען מיט בהמות מיט שעכטן, האבן זיי אלע געהאט מעסערס ביי זיך, איז לויפנדיג אזוי און אז ער'ט זען אז יענער כאפט אריבער דעם וועג וואס ער לויפט אים אריבער, שטעקט ער אים אריין א מעסער און דערשטעכט אים. זיין קאנקורענט. פאלט ער אנידער, שטייט דער טאטע פון דעם געהארגעטן, פון דעם געשטאכענעם, און שרייט צו דעם שטעכער, כאפ ארויס דעם מעסער צוריק, דער מעסער עט ווערן טמא. אים ארט נישט וואס ער האט געהארגעט זיין זון, דאס איז גארנישט, הארגען א מענטש איז גארנישט, דו כהן, טארסט נישט טמא מאכן קיין מעסער. דו מעגסט טון אלץ אויף דער וועלט, אבער דעם מעסער מאך נישט טמא. דיין זאך איז אפצוהיטן טהרות אין בית המקדש, אפגעזען די ריינקייט אין בית המקדש, א טויטע זאך מאכט טמא א מעסער, שרייט ער צום זון, דער טאטע פון געהארגעטן זון שרייט צו דעם וואס האט אים געשטאכן, כאפ ארויס דעם מעסער, ווייל טאמער אטעמט ארויס דעם לעצטן אטעם עט דער מעסער ווערן טמא. אט דאס טאר א שרייבער נישט טון, מיר ארט נישט וואס אש עט טון אלס א מענטש, אבער אלס שרייבער ער האט פאלסיפיצירט די ווערק, דאס האט ער נישט געטארט טון. איך האלט נישט אז ער האט דארטן אימעצן אפגעשמד'ט אדער ער האט פארפירט אידן. אויב ס'איז פארהאן אזא אידיאט ביי אונז וואס לייענט זיינע ווערק עט ער זיך גיין שמד'ן זאל ער גיין געזונטערהייט. אזעלכע בהמות דארפן מיר נישט האבן. מיר דארפן האבן קלוגע אידן. מיר דארפן נישט האבן קיין שוטים. וואס דארפן מיר זיי האבן? ס'איז נאריש צו מיינען אז ער האט אימעצן פארפירט מיט די ווערק. נאר ער האט אבער פאלסיפיצירט זיינע ווערק. ער האט נישט געהאט קיין רעכט צו דערציילן מופתים. א שרייבער טאר עס נישט טון. איר קענט שרייבן שבחי הבעל שם טוב, זייט איר נישט קיין שריפטשטעלער, זייט נישט קיין קינסטלער דאמאלס, דאמאלס דערציילט איר מופתים, אבער אלס קינסטלער, ער האט דאס נישט געטארט טון, דאס איז די גאנצע זאך, ער אליין וויל פארפירן כלומרשט אז מ'איז אין כעס אויף אים, מיר שרייבער זענען אין כעס אויף אים, ווייל כלומרשט ער האט געשריבן וועגן קריסטנטום, וואס וואס האט ער געשריבן וועגן קריסטנטום? ער שרייבט דאך דארטן אידן, דאמאלס איז נאך קיין קריסטנטום נישט געווען, אט די בילדער וואס ער גיבט, סיי ישו, ס'איז דאך אלץ אידישע אידן, דאן איז נישטא קיין גויים דארטן? דאן גייט נישט ארום צו פאול, צו די איבעריגע, צו ער מאלט דאך אלץ אידן, מערי, פאר אידישע מוטער. ער פאלסיפיצירט אבער די טיפן, ווייל ער מאלט זיי אזוי ווי דער יעוואנגעליע מאלט זיי. אלס קינסטלער האט ער עס נישט געטארט טון, און דאס וועט אים קיינמאל נישט פארגעבן ווערן. נישט דאס וואס ער האט געשריבן וועגן קריסטנטום, ער האט נישט געשריבן אזוי ווי א קינסטלער דארף שרייבן, ער האט געזינדיגט קעגן אייגענעם טאלאנט, און דעם וואס אסאך געגעבן, פון יענעם מאנט מען אסאך. און פון דעם דארף מען אסאך מאנען, ער איז נאך נאר נישט קוקנדיג אויף אלע חסרונות און אלע זינד זיינע, איז ער אונזער גרעסטער שרייבער וואס מיר פארמאגן, ער איז דער באמת אידישער גרויסער שריפטשטעלער, ער איז א גרויסער דיכטער און א גרויסער דראמאטורג, איך דאנק אייך. זייער חשוב'ע פריינט, איך בעט זייער א מינוט זיצן אויף די ערטער. ווען מיר האבן באקומען די ידיעה אז עס קומט דאהער אבא גארדין, און מען האט אונז צוגעשיקט עטליכע טעמעס אויף וועלכע דער לעקטאר זאל לערנען, האבן מיר אייגנטליך נישט געוואוסט צו מיר זאלן האבן אויסקלייבן איין טעמע אדער צוויי, און מיר האבן גערעדט וועגן דעם, דערווייל ארגאניזירן מיר איין לעקציע. מיר וועלן זען ווי די לעקציע וועט גיין, ווייל מיר זענען נאך נישט אינגאנצן געווען באקאנט מיט דעם לעקטאר און זיין אופן פון זיין רעדן. איך בין צופרידן אייך צו מעלדן אז די ביבליאטעק וועט ארגאניזירן א צווייטע לעקציע פון אבא גארדין און מען וועט אייך מעלדן בקרוב דורך דער צייטונג ווען דאס וועט פארקומען, און איך גלויב דאס וועט זיין די גרעסטע באפרידיגונג פאר דעם שרייבער און פאר דעם לעקטאר ווען ער קומט אהער צום ערשטן מאָל כּמעט, וויסן זי, איך פֿאַרמיין, צום ערשטן מאָל, יע, און שוין גלײַך אויף אַן אָרט באַשטימט מען אַז ער וועט האָבן אַ צווייטע לעקציע. איך מיין אַז די. נישט מרוב רחמנות, נאָר דערפֿאַר ווײַל עס האָט זיך אַרויסגעוויזן אַז עס איז ווערט צו אָרגאַניזירן אַ צווייטע לעקציע און הלוואַי וואָלט מיר געהאַט צײַט נישט אויף דעם סעזאָן, וואלט מען געקענט האבן עטליכע לעקציעס פון אבא גארדין. איך דאנק אייך זייער פאר דעם גרויסן פארגעניגן וואס איר פארשאפט אלעמען, און מיר וועלן זיך אינגיכן מיט אייך זען. איך בעט אייך נאך איין מאמענט ווארטן, כ'האב נאך אפאר מעלדונגען. נאך אפאר מעלדונגען וואס מ'האט מיר געבעטן אנאנסירן. דעם דינסטאג וועט פארקומען א לעק.